בעזרת השם יתברך מסכת נדרים דף סט, מיר הייבן אן דף סט עמוד א' פינף שורות פון אויבן, בעי רבא, זאגט די הייליגע גמרא בעי רבא, האט רבא געפרעגט אן איבעיא, יש שאלה בהקם או אין שאלה בהקם? ס'טייטש אונז האבן מיר געזען א מענטש מאכט א נדר קען ער שואל זיין ער קען גיין צו א חכם די חכם זאל אים מתיר זיין די נדר, איז פרעגט יעצט רבא וואס טוט זיך לגבי קיום האבן מיר אויך געזען אז א טאטע און א מאן קענען מקיים זיין א נדר נאכדעם וואס זיי זענען מקיים די נדר קענען זיי מער נישט מפר זיין איז לאמיר זאגן די טאטע האט געהערט די נדר ער האט עס מקיים געווען אבער יעצט ציט ער צוריק איז קען ער גיין צו א חכם זאל אים מתיר זיין די הקמה צו נישט? און ווי די רן שמועסט אויס אז די שאלה איז נאר נוגע די טאג וואס ער האט געמאכט די הקמה די טאג וואס ער האט מקיים געווען ווייל א טאג שפעטער אפילו אז די חכם העט עס מתיר זיין קען די טאטע סיי ווי סיי נישט מפר זיין די נדר ווייל מען האט דאך געזען ביום שמעו שטייט אין פסוק נאר די טאג וואס ער הערט די נדר קען ער מפר זיין אבער די שאלה איז טאקע אויף יענע טאג יענע טאג האט ער מקיים געווען צו ער קען גיין צו א חכם זאל אים מתיר זיין די הקמה צו נישט לייגט רבא צו, אם תמצא לומר יש שאלה בהקם לאמיר זאגן מ'וועט פושט זיין די ספק, און מ'וועט זאגן אז יא א חכם קען מתיר זיין א הקמה, איז די שאלה אבער איז יש שאלה בהפר, או אין שאלה בהפר, ס'טייטש וואס וואס טוט זיך מיט די הפרה אליין, לאמיר זאגן א טאטע האט מפר געווען א נדר, קען ער יעצט גיין צו א חכם צוריקציען און צוריק צוריק דרייען די הפרה, אדער אפשר נישט, און ווי די רן שמועסט אויס די שאלה, אז בעצם די סברה זאגט אז מ'קען נישט צוריק דרייען א הפרה, פארוואס? ווייל א הקמה טאקע ווען מ'איז מקיים א נדר איז מען דאך מקיים די נדר אליין, איז די הקמה איז אזוי ווי די נדר אליין, איז קען מען פארשטיין אז א הקמה זאל מען קענען מתיר זיין, אבער א הפרה, ווי געהערט געווארן אזא זאך מען זאל קענען צוריק דרייען א הפרה און מתיר זיין א הפרה, דאס איז איין צד פון די ספק, אבער בכל זאת זאגט די רן, וועלן מיר זעהן דף עה, דף עו, אז די תורה האט מקיש געווען הקמה צו הפרה, און מילא פרעגט רבא אפשר די תורה האט מקיש געווען, איז אז מען קען צוריק דרייען א הקמה מען קען מתיר זיין א הקמה אפשר קען מען אויך מתיר זיין א הפרה ענפערט די גמרא תא שמע דאמר רבי יוחנן נשאלין על ההקם ואין נשאלין על ההפר א הקמה קען מען צוריק דרייען מען קען א חכם קען מתיר זיין אבער א הפרה קען א חכם נישט מתיר זיין זאגט די גמרא ווייטער בעי רבה האט רבה געפרעגט אן איבעיא קיים ליכי קיים ליכי ונשאל על הקמה ראשונה מאי ס'טייטש וואס איז טאמער א מאן האט געהערט די נדר פון זיין פרוי און ער האט עס מקיים געווען נישט איין מאל נאר צוויי מאל, יעצט אזוי דאס איז קלאר אז די צווייטע מאל וואס ער האט מקיים געווען האט ער גארנישט געטון מען קען נישט צוויי מאל מקיים זיין מען קען נאר איין מאל מקיים זיין, די שאלה אבער איז וואס געשענט יעצט אז די מאן גייט ער גייט צו א חכם און די חכם איז אים מתיר די ערשטע הקמה די ערשטע מאל וואס ער האט מקיים געווען איז וואס געשענט יעצט מיט די צווייטע פשט די צדדי הספק דא איז איין צד קען מען זאגן אז ווען די מאן האט געמאכט די ערשטע הקמה האט ער מקיים געווען די נדר, יעצט ער האט געמאכט די צווייטע הקמה, איז סתם ער האט גערעדט לופט, מ'קען נישט מקיים זיין א צווייטע מאל, איז מילא אלעס וואס ער האט געזאגט איז לופט ווערטער, איז יעצט אז ער וועט גיין מתיר זיין די ערשטע הקמה, איז די גאנצע זאך מותר און די מאן קען מפר זיין, דאס איז איין צד, א צווייטע צד אבער קען מען זאגן אז ניין, די מאן ווען ער האט געמאכט די צווייטע הקמה, טאקע די צווייטע הקמה האט נישט געקענט חל זיין, אבער פארוואס האט עס נישט געקענט חל זיין, ווייל ס'איז געווען דא א ערשטע הקמה, און צוויי הקמות קען נישט חל זיין, אבער ברגע וואס מ'ווערט פטור פון די ערשטע, אפשר יעצט איז חל די צווייטע, און יעצט דארף מען מתיר זיין די צווייטע. איז די גמרא טאקע פושט ווי די צווייטע צד, תא שמע דאמר רבא, רבא רעדט נישט לגבי הקמה, רבא רעדט לגבי שבועה, וואס מ'האט געזען דף י"ח אז טאמער איינער מאכט צוויי מאל די זעלבע שבועה, זאגט רבא, אם נשאל על הראשונה, טאמער מ'איז מתיר די ערשטע, שניה חלה עליו, איז די צווייטע אטאמאטיש חל, מ'דארף יעצט מתיר זיין די צווייטע, איז די זעלבע זאך דא, אז די מאן העט מתיר זיין די ערשטע הקמה, העט ער נאכאלץ דארפן מתיר זיין די צווייטע, איידער וואס ער איז מפר דעם נדר. זאגט די גמרא ווייטער, בעי רבה, האט רבה געפרעגט אן איבעיא, קיים ליכי ומופר ליכי, ולא תיחול הקמה אלא אם כן חלה הפרה, מהו? ס'טייטש אזוי, דא רעדט מען פון א מאן אדער א טאטע, אונז זאל מען אנכאפן א דוגמא א מאן, די מאן האט געהערט די נדר פון זיין פרוי, און ער זאגט איר די ווערטער, ער זאגט קיים ליכי ומופר ליכי, איך וויל ביידע, איך וויל מקיים זיין די נדר, און אויך מפר זיין די נדר, אבער ער ענדיגט נישט דא, ווייל טאמער וואלט געענדיגט דא, טאמער א מאן זאגט פאר זיין פרוי קיים ליכי ומופר ליכי, איז פשוט אז ברגע וואס ער האט געזאגט קיים ליכי, איז די נדר מקוים. יעצט ער זאגט מופר ליכי העלפט נישט די הפרה און געענדיגט ער קען מער נישט מפר זיין דאס איז פשוט אבער ניין די מאן האט נישט געענדיגט דא די מאן לייגט צו ווערטער זאגט ער ולא תיחול הקמה אלא אם כן חלה הפרה איך וויל נישט די הקמה זאל חל זיין נאר טאמער די הפרה איז אויך חל איז וואס איז די דין און וואס די צדדי הספק ווי די ר"ן איז מסביר די צדדי הספק אזוי דאס איז קלאר אז די הקמה איז דא נישט חל פארוואס ווייל ממה נפשך טאמער די הפרה איז אויך חל איז דאך די הקמה זעכער נישט חל ווייל ס'איז נישט שייך א נדר זאל זיין סיי מקוים און סיי מופר. איז פשט טאמער די הפרה איז חל איז די הקמה זעכער נישט חל, און טאמער די הפרה איז נישט חל איז די הקמה אויך נישט חל, ווייל ער האט דאך געזאגט אז לא תיחול הקמה אלא אם כן חלה הפרה, איך וויל נישט די הקמה זאל חל זיין נאר טאמער די הפרה איז חל, פשט אז טאמער די הפרה איז נישט חל איז די הקמה זעכער נישט חל, ס'טייטש ממה נפשך איז די הקמה נישט חל דא. וואס איז די בעיה פון רבא? וואס טוט זיך מיט די הפרה? און די צדדי הספק איז אזוי, איין צד איז, אז דער איד דא איז א אויבערחכם, דער איד וויל מאכן הפרה אבער נאר בתנאי אז ס'איז דא הקמה פארדעם, יעצט פארשטייט זיך ס'איז נישט דא אזא זאך, מ'קען נישט מקיים זיין און שפעטער מפר זיין א נדר, און צום סוף העט מען אים טאקע זאגן ר' איד נישט דא אזא זאך די נדר איז נישט מופר, אבער דאס איז וואס ער וויל, ער וויל זיין א אויבערחכם, ער וויל זאל זיין קודם הקמה און נאכדעם הפרה, און ער וויל בשום איין פנים ואופן נישט זאל זיין הפרה אן קיין הקמה, ער וויל זיין א אויבערחכם וויל איבערקליגן דעם סיסטעם, ער וויל הפרה, נאר נאך הקמה. איי האט דאך דאס נישט געזאגט? ער האט סך הכל געזאגט אז ער וויל נישט הקמה אן קיין הפרה. ער האט נערגיץ נישט געזאגט אז ער וויל נישט הפרה אן קיין הקמה. אבער פון דעסטוועגן אונז לייגן מיר עס אריין אין זיינע ווערטער פארוואס? ווייל ער האט געזאגט קיים ליכי ומופר ליכי פארוואס האט ער געזאגט קודם קיים ליכי נאכדעם מופר ליכי? טייטש מיר אונז אין זיינע ווערטער ווייל ער האט געוואלט טאקע עס זאל זיין פונקט אזוי קודם הקמה און נאכדעם הפרה און פארקערט נישט ער וויל נישט הפרה אן קיין הקמה. פשט, א תנאי האט ער נאר געמאכט איינס, ער האט געזאגט אז ער וויל נישט הקמה אן קיין הפרה, אבער אונז לייג מיר אריין אין זיינע ווערטער אז ער וויל נישט הפרה אן הקמה אויך נישט, ווייל ער וויל זיין א אויבערחכם, ער וויל זאל זיין קודם הקמה און נאכדעם הפרה, דווקא אזוי, דווקא איבערגעקליגט, ער וויל נישט די נארמאלע וועג, איז אויב אזוי לויט דער צד, איז אוודאי די דין אז די הפרה איז נישט חל, ווייל ער וויל הפרה זאל חל זיין נאך הקמה און ס'איז נישט דא אזא זאך, איז דאס איין צד, אבער ס'איז דא אויך א צווייטע צד, די צווייטע צד איז אז דער איד איז נישט קיין אויבערחכם, דער איד איז א תמים, ער וויל בעצם הפרה, דאס איז וואס ברענט אים, נאר וואס, ער פרובירט, אפשר קען מען מאכן א הפרה מיט א הקמה צוזאמען, אזוי וויל ער, אבער טאמער נישט, קען ער באשטיין אז נישט קען ער באשטיין זאל זיין א הפרה אן קיין הקמה אויך, יעצט והא ראיה טאקע, ווייל זעסט דאך, די הקמה האט ער תולה געווען די הפרה, די הפרה האט ער נישט תולה געווען די הקמה, ער האט געזאגט אז ער וויל נישט קיין הקמה אן קיין הפרה, אבער ער האט קיינמאל נישט געזאגט ער וויל נישט א הפרה אן קיין הקמה, ער וויל יא א הפרה אן קיין הקמה, ער קען באשטיין זאל זיין א הפרה אן קיין הקמה, אבער די נקודה פארוואס ער האט געזאגט קיים ליכי ומופר ליכי, איז ווייל ער האט געוואלט ביידע זאלן חל זיין צוזאמען, אבער טאמער נישט, טאמער קענסט מיר נישט געבן די הקמה, איז לפחות געב מיר די הפרה. יעצט, איי שטעלט זיך די קשיא, ער האט דאך געזאגט קיים ליכי ומופר ליכי, איז טאמער ער האט געזאגט אויף די סדר איז לכאורה יא משמע אז ער וויל זאל זיין אויף די סדר, ער וויל דייקא זאל זיין א הקמה פאר א הפרה, איז לויט די צד זאגט מען ניין, לויט די צד זאגט מען אז די סיבה וואס ער האט געזאגט אויף די סדר איז ווייל וואס דען זאל ער זאגן, ער וויל זאגן די צוויי זאכן צוזאמען, יעצט א מענטש קען נישט זאגן צוויי ווערטער צוזאמען, ער קען נישט זאגן קיים ליכי ומופר ליכי אויף איין רגע, איז טעכניש האט ער געדארפט זאגן איינס פאר די אנדערע, אבער נישט טאקע ווייל ער איז מקפיד אויף די סדר, איז על כל פנים לויט די צד היות וואס ער קען באשטיין זאל זיין א הפרה אן קיין הקמה, איז טאקע די נדר מופר, איז די שאלה איז ווי וועלכע פון די צדדים גייט מען דא, דאס איז די בעיא פון רבה. תא שמע, ברענגט די גמרא א ראיה מפלוגתא דרבי מאיר ורבי יוסי, פון א מחלוקת רבי מאיר רבי יוסי, אין א משנה אין תמורה, דתנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה רעדט דארט אין תמורה, קודם כל תמורה מיינט אז שטייט אין די תורה מען טאר נישט מאכן קיין תמורה, פשט אז א מענטש האט א קרבן, עס שטייט אין די תורה אז מען טאר נישט נעמען די קדושה פון די קרבן און עס אריבערפירן צו א בהמה פון חולין, ס'איז נישט דא אזא זאך, און טאמער איינער טוט יא אזוי, טאמער איינער נעמט א קרבן און שטעלט לעבן דעם א בהמה פון חולין, און ער מאכט א תמורה, ער זאגט אז די קדושה פון די קרבן זאל אריבערגיין צו די בהמה פון חולין, איז נישט נאר די קרבן ווערט נישט אויס קרבן, נאר די חולין'דיגע בהמה ווערט אויך א קרבן. יעצט. די משנה רעדט דארט לגבי א ציור פון א מענטש וואס האט א עולה מיט א שלמים, צוויי בהמות איינס לעבן די צווייטן, און לעבן דעם איז דא א חולנ'דיגע בהמה. יעצט גייט א איד און ער זאגט הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים, ער טייטלט אויף די חולנ'דיגע בהמה, און ער זאגט די חולנ'דיגע בהמה זאל זיין תמורת עולה תמורת שלמים, טייטש תמורה פון ביידע, איז די דין איז הרי זו תמורת עולה דברי ר' מאיר, זאגט ר' מאיר, ס'איז נאר א תמורת עולה נישט קיין תמורת שלמים, פארוואס? ווייל ווען א מענטש זאגט הרי זה תמורת עולה תמורת שלמים, טייטשט דאס ר' מאיר כאילו ער האט געזאגט הרי זה תמירת עולה, און נאכדעם וויל איך ס'זאל זיין א תמורת שלמים, פשט קודם דאס נאכדעם דאס. יעצט ברגע וואס ס'קודם דאס ברגע וואס ס'א תמורת עולה, קען עס מער נישט ווערן א תמורת שלמים, פארדעם זאגט ר' מאיר ס'א תמורת עולה און פארטיג, א תמורת שלמים איז דאס נישט. ור' יוסי אומר ר' יוסי קריגט זיך, ר' יוסי האלט, אז דאס וואס ער האט געזאגט תמורת עולה תמורת שלמים איז נישט ווייל ער האט געוואלט קודם זאל זיין א תמורת עולה נאכדעם א תמורת שלמים, נאר רבי יוסי האלט אז א מענטש קען דאך נישט זאגן צוויי ווערטער אויף אמאל, און ממילא זאגט רבי יוסי אם לכך נתכוון מתחילה טאמער בשעת וואס ער האט געזאגט הרי זה תמורת עולה האט ער אינזינען געהאט אז גראד נאכדעם וויל ער זאגן הרי זה תמורת שלמים, איז הואיל ואי אפשר לקרוא שני שמות כאחד א מענטש קען דאך נישט זאגן צוויי ווערטער אויף איינמאל, איז דבריו קיימין, זאגט מען אז אוודאי וויל ער די בהמה זאל זיין ביידע א תמורת עולה מיט א תמורת שלמים, און דערפאר טאקע די חולנ'דיגע בהמה א תמורה פון ביידע, און וואס איז די דין מיט די בהמה, מען דארף עס לאזן פאשען ביז ס'פאלט א מום אין דעם, און נאכדעם לייזט מען עס אויס, און מיט די געלט, האלב די געלט גייט פאר א עולה, און האלב גייט פאר שלמים. דאס איז די מחלוקת ר' מאיר ר' יוסי דארט אין די משנה אין תמורה. יעצט אזוי, לויט ר' יוסי, וואס ר' יוסי זאגט אז ווען א מענטש זאגט צוויי ווערטער איז ער נישט מקפיד אויף די סדר, פשט די סיבה וואס ער האט עס געזאגט אויף די סדר איז ווייל טעכניש מען דארף דאך עס זאגן אויף עפעס א סדר ווייל מען קען נישט זאגן צוויי ווערטער אויפאמאל, איז לויט ר' יוסי איז פשוט, וואס וועט זיין די דין ביי אונז? לויט רבי יוסי איז פשוט אז מען גייט מיטן צווייטן צד, אז דער איד וואס האט געזאגט קיים לכי ומופר לכי איז נישט ווייל ער האט מקפיד געווען אויף דער סדר, נאר ווייל טעכניש קען ער נישט זאגן צוויי ווערטער אויפאמאל, איז פשט דער איד קען באשטיין זאל זיין א הפרה אן קיין הקמה, איז לויט רבי יוסי איז אוודאי די נדר מופר, אבער לייגט די גמרא צו אז אפילו רבי מאיר קען אויך גיין מיטן צווייטן צד פון אונזער ספק, פארוואס? רבי מאיר זאגט דאך. אז ווען א מענטש זאגט צוויי ווערטער איז ער יא מקפיד אויף די סדר זאל זיין קודם תמורת עולה נאכדעם תמורת שלמים איז לכאורה ביי אונז וועט ער אויך זאגן אז דער מענטש איז מקפיד זאל זיין קודם קיים לכי נאכדעם מופר לכי פשט די איד איז א אויבער חכם איז די נדר נישט מופר זאגט די גמרא ניין ווייל ואפילו ר' מאיר לא קאמר דלא אמר לא תיחול זו אלא אם כן חלה זו פשט דארט ביי הרי זו תמורת עולה הרי זו תמורת שלמים לייגט נישט דער מענטש צו לא תיחול זו אלא אם כן חלה זו ער לייגט נישט צו א תנאי אבל הכא אבער דא דאמר לא תיחול הקמה אלא אם כן חלה הפרה רבי מאיר נמי מודה דהפרה חלה, פשט רבי מאיר וועט דא אויכט מודה זיין אז היות וואס ער האט צוגעלייגט צום סוף איך וויל נישט קיין הקמה אן קיין הפרה, און פארקערט האט ער נישט געזאגט ער האט נישט געזאגט איך וויל נישט קיין הפרה אן קיין הקמה פשט די עיקר וואס ער וויל איז א הפרה און סגייט אים נישט אן צו מיט הקמה צו אן קיין הקמה הפרה וויל ער בכל אופן איז דא איז רבי מאיר מודה אז דער איד איז נישט קיין אויבער חכם די איד איז פשוט א תמים, די עיקר וואס ער וויל איז א הפרה, ער איז נישט מקפיד אז פאר די הפרה זאל זיין א הקמה, און דערפאר איז ר' מאיר אויך מודה אז די הפרה איז חל. זאגט די גמרא ווייטער, בעי רבה, האט רבה געפרעגט אן איבעיא, קיים ומופר לכי בבת אחת מאי? ס'טייטש אזוי, טאמער ער האט געזאגט קיים לכי ומופר לכי, האט מען דאך פריערט געזען, ברגע ער האט געזאגט קיים לכי איז די נדר מקוים, מ'קען אים מער נישט מפר זיין. אבער דא האט ער נישט געזאגט קיים לכי ומופר לכי, ער האט געזאגט קיים ומופר לכי, פשט די לכי גייט ארויף אויף ביידע. איז די שאלה איז, וואס טוט מען דא מיט זיין לשון? פון איין זייט קען מען זאגן, אז היות וואס ער האט געזאגט דא צוויי זאכן וואס זענען זיך סותר מיניה וביה, קיים און מופר, נישטא אזא זאך א נדר זאל זיין קיים און מופר, און איך ווייס טאקע נישט וועלכע צו טון דא, צו מקיים זיין אדער צו מפר זיין, און ממילא איז עס א ספק, און אז עס איז א ספק דארף מען מחמיר זיין, און אז מען איז מחמיר, זאגט מען פאר איד רבי איד, ס'איז כאילו דו האסט מקיים געווען, און א ווייב דארף גיין צו א חכם זאל מתיר זיין, אדער צו בלייבן שטעקן מיט די נדר, דו קענסט נישט מפר זיין, דאס איז איין צד, א צווייטע צד קען מען זאגן ניין, אז היות דער איד האט זיך סותר געווען, איז א מענטש וואס איז זיך סותר רעדט שטותים און האט גארנישט געזאגט, און אז ער האט גארנישט געזאגט קען ער יעצט הערשט מפר זיין א נארמאלע הפרה. איז די גמרא פושט די ספק תא שמע, דאמר רבה, כל דבר שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו פשט רבה רעדט פון קידושין אז טאמער איינער איז מקדש צוויי שוועסטערס אויף איין מאל, זאגט רבה די קידושין פון ביידע נישט חל. איי פארוואס? פארוואס זאל מען נישט זאגן אז איין קידושין זאל חל זיין? זאגט רבה ווייל יעדע זאך וואס קען נישט חל זיין איינס נאכן צווייטן, קען צוזאמען אויך נישט חל זיין. און מילא דא אויך, א מענטש זאגט קיים און מופר ליכי, היות וואס קען נישט חל זיין איינס נאכן צווייטן, איז צוזאמען דאס אויך נישט חל, פשט ער האט גארנישט געזאגט, ס'געווען דא לופט ווערטער, און יעצט קען מען מאכן א נארמאלע הפרה. בעי רבה, פרעגט יעצט רבה נאך אן איבעיא, קיים ליכי היום, מאי, וואס איז טאמער א מאן האט געזאגט פאר זיין פרוי, קיים ליכי היום, איך וויל היינט זאל עס זיין מקוים, וואס די צדדי הספק, מי אמרינן כמאן דאמר לה מופר ליכי למחר, או דילמא הא לא אמר לה, פשט, פון איין זייט קען מען זאגן אז ער האט געזאגט קיים ליכי היום, און וואס טייטש היום? היינט זאל זיין מקוים אה מארגן נישט פשט מארגן ווילסטו זיין מופר פיין איז מארגן איז עס מופר אדער אפשר ניין אפשר קענסטו נישט מאכן אזעלכע דיוקים און מילא מארגן איז עס נישט מופר יעצט ווי דער ר"ן לייגט צו אז בעצם ליגט דא באהאלטן נאך א ספק א אלגעמיינע ספק וואס איז באמת די דין טאמער א מאן זאגט פאר זיין פרוי קיים ליכי היום און מופר ליכי למחר ס'איז דא אזא זאך? מ'קען טון אזא זאך צו נישט? פון איין זייט קען מען זאגן אז יא מ'קען טון אזא זאך בין מקיים היינט און מארגן בין איך מפר, איך וויל דער קיום זאל מארגן זיך ענדיגן. פון די צווייטע זייט קען מען זאגן ניין, נאכדעם וואס דו האסט מקיים געווען, קענסטו נישט מפר זיין. פשט, דאס איז א ספק וואס ליגט דא באהאלטן. נאר, נניח, זאגט רבה, לאמיר זאגן אז די ספק קען מען פושט זיין. און לאמיר זאגן מ'וועט פושט זיין די ספק און זאגן, אז א מאן וואס זאגט פאר זיין פרוי קיים ליכי היום און מופר ליכי למחר איז די נדר מופר. איז נאך אלץ דא א ספק נאך א ספק, וואס איז טאמער ער האט נישט געזאגט און מופר ליכי למחר, ער האט נאר געזאגט קיים ליכי היום. איז עס כאילו ער האט געזאגט און מופר ליכי למחר, אדער ניין, אז ער האט נישט געזאגט האט ער נישט געזאגט. לייגט יעצט רבה צו נאך א ספק, אם תמצא לומר הא לא אמר לה, פשט, לאמיר זאגן אז מ'עט פושט זיין די ערשטע צוויי ספיקות, און מ'עט זאגן אזוי, לגבי דיין ספק ווען א מענטש זאגט קיים ליכי היום אנע מופר ליכי למחר, איז פשוט אז די נדר איז נישט מופר, ווייל ער האט נישט געזאגט מופר ליכי למחר, האסט נישט געזאגט האסטו נישט געזאגט, און לאמיר שוין זאגן מ'עט פושט זיין די ערשטע ספק אויכעט, פארקערט ווי פריערט, לאמיר זאגן נניח אז ווען א מאן זאגט פאר זיין פרוי קיים ליכי היום און מופר ליכי למחר איז די נדר נישט מופר, פארוואס? ווייל ברגע דו האסט געזאגט קיים ליכי היום קענסטו מער נישט מפר זיין אבער פון דעסטוועגן זאגט רבה האב איך נאך א איבעיא אמר לה מופר ליכי למחר מאי וואס איז טאמער א מאן האט אינגאנצן נישט געזאגט קיים ליכי היום ער האט נאר געזאגט מופר ליכי למחר וואס איז דעמאלטס די דין מי אמרינן למחר לא מצי מיפר דהא קיימיה לנדריה היום פון איין זייט קען מען זאגן אז פארוואס האסטו געזאגט מופר ליכי למחר אה ווייל נאר מארגן וואס איז היינט היינט ווילסטו מקיים זיין שוין אז דו האסט היינט מקיים געווען קענסטו מארגן נישט מפר זיין או דילמא, ניין, כיוון דלא אמר לה קיים ליכי היום, היות וואס ער האט נישט בפירוש געזאגט קיים ליכי היום, איז כי אמר לה מופר ליכי למחר, מהיום קאמר, איז דאס ער זאגט מופר ליכי למחר איז טייטש מארגן וועט ער זיין מופר פון היינט, אבער קיין קיום איז נישט דא דא, און ממילא איז דער נדר מופר. לייגט רבה צו, ואם תמצא לומר, אפילו הכי, כיוון דקיימו היום, למחר כמאן דאיתיה דמי, לאמיר שוין זאגן מ'וועט פושט זיין די ספק אויכעט, און מ'עט זאגן אז היות וואס ער האט געזאגט מופר ליכי למחר, איז כאילו ער האט געזאגט קיים ליכי היום, און מילא די נדר איז מקוים, נאך ס'איז מקוים קען מען נישט מפר זיין, און ממילא די נדר איז נישט מופר. אבער פון דעסט וועגן פרעגט רבה נאך א שאלה, אמר לה, קיים ליכי שעה, מאי, וואס איז טאמער ער האט עס מקיים געווען נאר פאר איין שעה, מי אמרינן כמאן דאמר לה, מופר ליכי לאחר שעה דמי, או דילמא לא אמר לה, איז היות ער האט עס מקיים געווען אויף א שעה, זאגט מען כאילו ער האט אויך געזאגט אז זאל זיין מופר נאך א שעה, אדער אפשר נישט, היות וואס ער האט נישט קלאר געזאגט מופר ליכי לאחר שעה, איז עס נישט מופר נאך א שעה. און דא איז דא א סברה צו זאגן מער ווי פריער, אז די נדר זאל זיין מופר, ווייל אפילו אז מען וועט זאגן אז ווען א מענטש זאגט קיים ליכי היום זאגט מען נישט ס'איז מופר ליכי למחר, איז טאקע ווייל הפרה בעצם איז נאר שייך די ערשטע טאג, נאך די ערשטע טאג קען מען נישט מפר זיין, אבער דא אז מען רעדט פון א שעה, מען רעדט אלץ פון ערשטע טאג, איז קען זיין נאך א שעה קען מען דען מפר זיין, און ממילא אז ער האט געזאגט קיים ליכי לשעה אוטאמאטיש דרינג איך ארויס פון זיינע ווערטער אז נאך א שעה איז עס מופר. נאך מער פרעגט רבה, אם תמצא לומר הא לא אמר לה, לאמיר זאגן מ'וועט פושט זיין אויך די ספק, און מ'וועט זאגן ווי נישט ווי האסט נישט געזאגט נאך א שעה זאל זיין מופר איז עס נישט מופר, אבער מיהו אמר לה מאי וואס איז טאמער ער האט יא געזאגט, וואס איז טאמער ער האט געזאגט קיים ליכי לשעה און מופר ליכי לאחר שעה, איז מי אמרינן כיוון דקיימו קיימו, פון איין זייט קען מען זאגן האסט מקיים געווען נאכן מקיים זיין קען מען נישט מפר זיין, או דילמא אדער אפשר ניין, כיוון דכוליה יומא בר הקמה ובר הפרה הוא, היות וואס די גאנצע טאג קען מען מקיים זיין און מפר זיין, איז כי אמר מופר ליכי לאחר שעה מהני, איז קען מען מקיים זיין פאר א שעה און נאכדעם מפר זיין, ווילאנג ס'איז די ערשטע טאג קען מען דאס טון. איז די גמרא פרובירט פושט צו זיין על כל פנים די לעצטע ספק די ערשטע פאר ספיקות איז די גמרא נישט פושט אבער די לעצטע ספק וויל די גמרא פושט זיין תא שמע א ראיה פון א משנה מסכת נזר די משנה זאגט דארט אז טאמער א פרוי זאגט הריני נזירה אז זי איז א נזיר ושמע בעלה איר מאן הערט ואמר און די מאן זאגט ואני איך אויך איז פשט די מאן האט זיך מתפיס געווען אין איר נזירות. איז די דין איז, אין יכול להפר, קען די מאן מער נישט מפר זיין איר נזירות, פארוואס? ווייל ברגע וואס ער האט געזאגט ואני, איז פשט ער האט מקיים געווען, ער האט מסכים געווען צו די נזירות, איז קען ער יעצט נישט מפר זיין. איז שטעלט זיך די קשיא ואמאי, נימא, זאל מען זאגן ואני דאמר הוא על נפשיה דהוי נזיר, אבל הריני נזירה דילה, דשעה אחת קיימא, לאחר שעה אי בעי ליפר, אמאי אין יכול להפר? פשט פארוואס זאל מען נישט זאגן אז ווען די מאן האט געזאגט ואני אין הכי נמי, ער האט מסכים געווען ער האט מקיים געווען די נזירות פאר יענע מינוט, ער האט געוואלט די פרוי זאל זיין א נזירה אויף וואס? אז ער זאל אויך קענען ווערן א נזיר זיך מתפיס זיין אין איר נזירות, אבער קען זיין די קיום וואס ער האט מקיים געווען איר נזירות איז נאר געווען אויף א שעה, איך וויל זאל זיין א נזירה אויף א שעה, און שפעטער וועל איך עס מפר נאך א שעה איז אויס, נאך א שעה וויל איך עס מפר זיין. נאר זאגן פשט די שעה דארף ער נאר האבן פאר זיך, איז אז מען זעט אז מען קען דאס נישט טון, איז לאו משום דכיוון דקיימו קיימו, איז לכאורה א ראיה פון דא אז נאכדעם וואס מען איז מקיים אפילו אויף א שעה קען מען נישט מפר זיין, האט מען לכאורה פושט געווען די לעצטע ספק, זאגט די גמרא לא, קסבר, די תנא פון די משנה האלט אז כל ואני כמאן דאמר קיים ליכי לעולם דמי פשט ווען די מאן האט געזאגט ואני ער האט מתפיס געווען זיין נזירות אין אירס, היות וואס ער האט נישט געזאגט אז איך וויל איר נזירות זאל זיין נאר זיין מקוים א שעה, ער האט נאר סתם געזאגט ואני, איז כאילו ער האט עס מקיים געווען לעולם ועד, כאילו ער האט געזאגט איך בין מקיים די נזירות לעולם ועד, איז דארט פארשטייט זיך ער קען נישט מפר זיין שפעטער, אבער אין הכי נמי קען זיין נאך א שעה טאמער איינער איז מקיים נאר אויף א שעה, קען זיין אוודאי שפעטער קען מען יא מפר זיין, קומט אויס קיינער פון די בעיות האט מען נישט פושט געווען.